א גוטע חשובע צוהערערס, דא רעדט אליהו פנחס אייזענבערגער, זאגט די הייליגע מחבר, דיני פת ושלקות וחלב וגבינה של עובד כוכבים, די הלכות פון ברויט און געקאכטע זאכן און מילך און קעז פון גוים, די די די הלכות גייען מיר יעצט לערנען, סימן קי ב, זאגט די הייליגע מחבר, דין פת של עובד כוכבים, די הלכות פון ברויט פון א גוי, ובו ט ז סעיפים, אין דעם סימן איז דא זעכצן סעיפים, סעיף א', אסרו חכמים לאכול פת של עממים, די חזל האבן גע'אסר'ט פאר א איד צו עסן גוי'איש ברויט, עובדי כוכבים, וואס גויים וואס דינען עבודה זרה, האבן די חזל גע'אסר'ט צו עסן זייער ברויט משום חתנות, ווייל די תורה אסר'ט אז מען זאל זיך נישט משדך זיין מיט זיי, און די חזל האבן מורא געהאט מען זאל זיך משדך זיין מיט זיי, האבן די חזל געזאגט מען מעג נישט עסן זייער ברויט, ממילא 'עט מען זיך נישט קומען זיך משדך זיין מיט זיי. זאגט די רמ א, ואפילו במקום דליכא משום חתנות, אפילו א פלאץ וואס איז נישט דא קיין חתנות, אזוי ווי איינער וואס האט נישט קיין קינדער, אסור, מעג מען נישט עסן זייער ברויט, ווייל די חזל האבן נישט מחלק געווען. זאגט די הייליגע מחבר ווייטער.

און ריי. אבל פת של קטניות, אבער ברויט וואס מען מאכט פון קטניות אזוי ווי קארן ברויט, ושל אורז ודוחן און רייז ברויט און מילעט, אינו בכלל פת סתם שאסרו גייט נישט אריין אין די כלל פון פת פון א גוי וואס די חזל האבן גע'אסר'ט. הגה זאגט די הייליגע רמא, וגם אינו אסור משום בישולי עובדי כוכבים, אם אינו עולה על שלחן מלכים, און נאכדעם מ'וועט האבן שפעטער אין סימן קי ג אז ס'דא זאכן, ס'דא נאך א פראבלעם פון פון געקאכטס פון א א גוי קאכט עפעס, זאגט די רמ א אז די זאכן אויב ס'גייט נישט ארויף אויף שלחן מלכים, מ'לייגט עס נישט ארויף אויף א פרעזידענט'ס טיש, איז איז עס נישט איז עס נישט גייט עס נישט אריין איז נישט דא קיין איסור פון בישול עובד כוכבים סאו ממילא אויב עס איז געמאכט פון די מינע זאכן פון פון קטניות אדער אורז ודוחן איז נישט דא נישט קיין פת של עובד כוכבים און נישט קיין בישול עובד כוכבים. און שוין. און די די טורי זהב זאגט אז פון די טור איז משמע אז איך דארף נישט בודק זיין צו ס'איז עולה על שלחן מלכים, נאר סתם אזוי נעם איך אן אז ס'איז נישט עולה על שלחן מלכים, סתם ברויט וואס מ'מאכט פון קטניות אדער אורז ודוחן גייט נישט ארויף אויף שלחן מלכים. און אזוי אויך זאגט די שך אז אז א ברויט וואס מען מאכט פון אורז ודוחן אדער אדער קטניות איז נישט קיין ספק, נאר נאר עס איז נישט עולה על שלחן מלכים, נאר דאס וואס דאס וואס ברענגט אראפ די די די רא"ש די די די די די רמ"א וואס ברענגט אראפ די רא"ש אז וגם אינו עולה על שלחן מלכים מיינט צו זאגן א תבשיל א געקעכטס וואס איז געמאכט געווארן פון אורז ודוחן אדער מיני קטניות דאס ווענדט זיך צו עס איז עולה על שלחן מלכים צו נישט, אבער פת. פת וואס איז געמאכט פון פון פון אורז ודוחן אדער מיני קטניות נעם איך סתם אזוי אן אז ס'איז נישט עולה על שלחן מלכים. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואכעדיגע שיעור, נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מען האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, מען זאל קענען דינען די באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.